בעזרת השם יתברך, מסכת תענית, דף ד', מיר הייבן אהן דף ד' עמוד א', פיר שורות פון אויבן, ואמר רבא, זאגט די הייליגע גמרא ואמר רבא, נאך א מימרא פון רבא, האי צורבא מרבנן דרתח, אז מען זעט אמאל א יונגע תלמיד חכם איז כועס, ער רעגט זיך אויף, אורייתא הוא דקא מרתחא ליה, איז די תורה דאס וואס רעגט אים אויף, דאס טייטש די תורה איז א פייער דאס ברענט אין אים, און דאס איז גורם ער זאל זיך אויפרעגן, שנאמר, הלא כה דברי כאש נאם השם, זעהן מיר אז די תורה איז נמשל לאש, רש"י זאגט, וואס איז עס נוגע? ס'איז נוגע מען זאל וויסן צו דן זיין לכף זכות דעם תלמיד חכם אז מען זעהט אז ער רעגט זיך אויף, ואמר רב אשי, א מימרא פון רב אשי, כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל, ווי רש"י זאגט קפדנים וקשים כברזל א תלמיד חכם וואס איז נישט קיין קפדן, אינו תלמיד חכם ס'א סימן נישט קיין תלמיד חכם, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק וכפטיש יפוצץ סלע, זעהן מיר די תורה איז נמשל צו א פטיש, צו א ברזל, צו א אייזן וואס צוברעכט א שטיין, ממילא א תלמיד חכם דארף אויך האבן די מידה, אז מען זעהט ער האט נישט די מידה פשט ער האט נישט גענוג געלערנט, אמר ליה ר' אבא לרב אשי, אתון מהתם מתניתו לה, עטץ האטס געלערנט פון דעם פסוק וואס שטייט פון וכפטיש יפוצץ סלע, אנן מהכא מתנינן לה, א צווייטע מקור, דכתיב, שטייט אין פסוק, ארץ אשר אבניה ברזל, וואס טייטש ארץ ישראל איז ארץ אשר אבניה ברזל, איז דען דא אזא זאך א שטיין וואס איז געמאכט פון אייזן, נאר וואס דען, אל תקרי אבניה, אלא בוניה, וואס דאס זענען די תלמידי חכמים, די בוני עולם, אל תקרי בניך אלא בוניך, זיי זענען ברזל, הארט ווי א אייזן. אמר רבינא, רבינא האט געזאגט אפילו הכי, אפילו מען זעט אז די תורה איז גורם א פייער אין א מענטש, אז א תלמיד חכם זאל כועס זיין, זאל זיין הארט ווי א אייזן, פון דעסטוועגן, מיבעי ליה לאיניש למילף נפשיה בניחותא, א מענטש דארף זיך לערנען און מרגל זיין זיך אויפצופירן בנחת, רואיג, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, והסר כעס מלבך וגומר. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן, האט ר' שמואל בר נחמני נאכגעזאגט בשם ר' יונתן, רש"י רעדט אויס בעצם די קומענדיגע מימרא קומט דא נישט אריין, נאר באלד וועט מען זען א רב ברכיה וואס דאס קומט יא אריין דערפאר האט מען עס דא אהער געברענגט, איז אזוי, שלשה שאלו שלא כהוגן, דריי מענטשן האבן געבעטן בקשות פון רבונו של עולם, נישט ווי עס דארף צו זיין, לשנים השיבום כהוגן, לאחד השיבו שלא כהוגן, צוויי, אפילו זיי האבן נישט געבעטן ווי עס דארף צו זיין, האבן זיי געקריגן ווי עס דארף צו זיין, און איינס פון זיי האט נישט געקריגן ווי עס דארף צו זיין. און ער רעכנט אויס ואלו הן, אליעזר עבד אברהם, ושאול בן קיש, ויפתח הגלעדי, און ר' יונתן רעכנט אויס יעדעס איינס באזונדער, אליעזר עבד אברהם, דכתיב, והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך, ער האט געמאכט א סימן, ער וועט גיין צום ברינען, און די מיידל וואס וועט געבן וואסער, וגם לגמליך אשקה, דאס וועט זיין א כלה פאר יצחק'ן. איז דאס געווען א בקשה שלא כהוגן, פארוואס? ווייל יוכל אפילו חיגרת, אפילו סומא, קען זיין די מיידל וואס וועט קומען מיט די וואסער, עט זיין א הינקעדיגע, צו א בלינדע, און ווי תוס' שמועסט אויס, לכאורה א הינקעדיגע א בלינדע זעט מען, קען אליעזר זאגן איך נעם איר נישט, נאר וואס דען, ס'דא אמאל וואס מ'זעט נישט, איינער גייט א פאלשע פוס זעט מען נישט אז מ'הינקט, א אויג קען זיין גאר שיין אפילו אז ס'בלינד, על כל פנים, אליעזר וואלט נישט געדארפט אזוי בעטן, ווייל ס'וואלט געקענט זיין א מיידל וואס וואלט נישט געפאסט פאר יצחק, פון דעסט וועגן השיבו כהוגן, איז פון הימל האט מען צוגעפירט ער זאל יא קריגן ווי סדארף צו זיין, ונזדמנה לו רבקה, רבקה איז דארט אונטערגעקומען. ווייטער, שאול בן קיש, דכתיב ווי זעט מען געבעטן שלא כהוגן? ביי גוליית, ער האט געזאגט והיה האיש אשר יכנו, יעשרנו המלך עושר גדול, ואת בתו יתן לו, דער וואס וועט געווינען גוליית, וועט קריגן אסאך געלט, און ער וועט אים געבן זיין טאכטער, איז יכול אפילו עבד, אפילו ממזר, קען זיין א עבד צו א ממזר וואלט געוואנען גוליית, וואלט ער געדארפט געבן זיין טאכטער צו עבד א ממזר, און במילא איז דאס געווען א בקשה שלא כהוגן, פון דעסטוועגן, השיבו כהוגן, פון הימל האט מען צוגעפירט ונזדמן לו דוד, אז דוד איז דער וואס האט געוואנען גוליית, ווייטער יפתח הגלעדי, ווי איז געווען א דבר שלא כהוגן וואס ער האט געבעטן דכתיב, שטייט אין פסוק והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי, האט ער געזאגט דארט אז ווען ער וועט צוריק קומען פון מלחמה, איז די ערשטע זאך עס וועט ארויסקומען פון זיין שטוב, והעליתיהו עולה, עס וועט זיין א קרבן עולה, איז דאס איז נישט כהוגן, ווייל יכול, אפילו דבר טמא, ס'קען זיין אפילו א דבר טמא, א הונט, א חזיר וואס וועט ארויסקומען פון זיין שטוב קען עס מקריב זיין א עולה, איז דאס געווען א בקשה שלא כהוגן און השיבו שלא כהוגן, ער האט געקריגן פון הימל אויך, מ'האט צוגעפירט ס'זאל זיין שלא כהוגן אויך אז נזדמנה לו בתו, זיין טאכטער איז ארויס קעגן אים ווען ער איז צוריק פון מלחמה, און ער האט טאקע געטון ווי זיין נדר, ער האט מקריב געווען זיין טאכטער אלס עולה, אזוי לערנען רוב ראשונים. והיינו דקאמר להו נביא לישראל, און דאס איז וואס דער נביא ירמי' זאגט פאר כלל ישראל, הצרי אין בגלעד, אם רופא אין שם, וואס טייטש איז דען נישט דא א מעדעצין אין גלעד, איז דען נישט דא קיין דאקטער אין גלעד, דהיינו, אליהו הנביא האט געוואוינט דארט, און אליהו הנביא וואלט געקענט מתיר זיין די נדר פון יפתח הגלעדי, פון דעסט וועגן, רשי ברענגט די מדרש, אז אליהו הנביא האט נישט געוואלט גיין צו יפתח, ווייל ער האט געזאגט זאל ער קומען צו מיר, יפתח האט נישט געוואלט גיין צו אים, ביידע זענען נענש געווארן אויף דעם, אבער על כל פנים זעהט מען דא אז דער רבונו של עולם איז נישט געווען צופרידן פון דעם טאקע אז יפתח האט מקריב געווען זיין טאכטער, וכתיב מען זעהט נאך א פסוק ווי מען זעהט אז יפתח האט נישט געטוהן ווי סדארף צו זיין אז ער האט צום סוף מקריב געווען זיין טאכטער שטייט אין פסוק אין ירמיה דארט איז געווען רשי זאגט אין בפרשת בקבוק איז געווען וואס מען האט מקריב געווען מענטשן האבן מקריב געווען זייער קינדער פאר עבודה זרה שטייט דארט אין פסוק אז ירמיה זאגט פאר כלל ישראל בשם די רבונו של עולם כביכול אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על לבי אז די רבונו של עולם זאגט איך האב קיינמאל נישט געדארפט אזא זאך ס'איז נישט דא אזא זאך א מענטש זאל מקריב זיין א קינד אלס קרבן, א מענטש זאל מקריב זיין א מענטש אלס קרבן, און די דריי לשונות, אשר לא צוויתי, לא דיברתי, לא עלתה על לבי, גייט ארויף אויף דריי ציורים, וואס א מענטש וואלט זיך נאך געקענט איינרעדן, אז דער רבונו של עולם געווען צופרידן אז מ'האט מקריב געווען א קינד אלס קרבן, זעט מען אז ס'איז נישט אזוי, אשר לא צוויתי, זה בנו של מישע מלך מואב, שנאמר שטייט דארט אין פסוק, ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, ויעלהו עולה, ער האט מקריב געווען דאס קינד אלץ עולה, און אפילו ער האט טאקע אינזינען געהאט פארן רבונו של עולם, אבער דער רבונו של עולם לא צוויתי, האט קיינמאל נישט געבעטן דאס, ולא דיברתי זה יפתח, האבן מיר יעצט געזען די פרשה פון יפתח, איז אויך געווען קעגן די רצון פון רבונו של עולם, ולא עלתה על לבי, זה יצחק בן אברהם, איז געווען יצחק בן אברהם, וואס דער רבונו של עולם אוודאי האט אים געהייסן מקריב זיין אלץ עולה, אבער פאר קיין רגע האט דער רבונו של עולם נישט געוואלט באמת אז יצחק זאל נקרב ווערן אלץ עולה, נאר עס איז געווען די מעשה, די באקאנטע מעשה, דער שטן האט מקטרג געווען, איז געווען א נסיון פאר אברהם, על כל פנים זעהן מיר אז עס איז שלא כהוגן. זאגט יעצט די גמרא, אמר רב ברכיה, דא קומט אריין די גאנצע מימרא דא אין די סוגיא, אז אף כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן, והקדוש ברוך הוא השיבה כהוגן, כלל ישראל האט אויך געבעטן שלא כהוגן, פון דעסטוועגן, דער רבונו של עולם ענטפערט כהוגן שנאמר, שטייט אין פסוק, אויף לעתיד לבוא, אז כלל ישראל וועט תשובה טוהן, שטייט ונדעה נרדפה לדעת את ה', כשחר נכון מוצאו, ויבוא כגשם לנו, מען בעט די אייבערשטער זאל קומען צו אונז א בחינה פון גשם, איז אמר לה הקדוש ברוך הוא, בתי את שואלת דבר שפעמים מתבקש ופעמים אינו מתבקש, דו בעטסט רעגן, רעגן איז א זאך וואס אמאל דארף מען דאס אין די ווינטער, אין די זומער איז דאס נישט קיין גוטע זאך, אבל אני אהיה לך דבר המתבקש לעולם, דער רבונו של עולם וועט זיין פאר כלל ישראל נישט ווי רעגן אזוי ווי מען האט געבעטן, נאר כהוגן שנאמר אהיה כטל לישראל, אזוי ווי טל, וואס טל האט מען געזען איז א זאך וואס מען דארף סיי אין די ווינטער סיי אין די זומער, און די וועלט קען נישט אנגיין אן דעם. ועוד שאלה שלא כהוגן, נאך א זאך וואס כנסת ישראל האט געבעטן שלא כהוגן, אמרה לפניו רבונו של עולם שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך, די באקאנטע פסוק אין שיר השירים, אמר לה הקדוש ברוך הוא בתי את שואלת דבר שפעמים נראה ופעמים אינו נראה, לבך די האַרץ, איז אַמאָל אויפֿגעדעקט, אַמאָל צוגעדעקט, מען גייט קליידער איז צוגעדעקט, זרועך די אָרעם איז אויך, אַמאָל אויפֿגעדעקט אַמאָל צוגעדעקט, אבל אני, אעשה לך דבֿר, שנראה לעולם, שנאמר, הן על כּפּיים חקותיך, אַז דער רבונו של עולם וועט זיין אויסגעקריצט אויף כּפּיים, דאָס איז די כּף היד, וואָס דאָס איז אַלע מאָל אויפֿגעדעקט, איז אַ סך אַ גרעסערע און אַ בעסערע בחינה, רש"י זאָגט אַ צווייטער פּשט אין כּפּיים, אַז דער הימל, וואָס מען זעט אַלע מאָל, על כּל פּנים, מען האָט געבעטן שלא כהוגן, און דער רבונו של עולם האָט געענטפֿערט כהוגן. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, אין שואלין את הגשמים, אלא סמוך לגשמים, איז אין די משנה האמיר נישט מסביר געווען וואס די ווערטער מיינען, זאגט אונז די גמרא, סברוה, די בני ישיבה האבן געוואלט זאגן, אז שאלה והזכרה חדא מילתא היא, אז שאלה הזכרה ביידע מיינען די זעלבע זאך, ס'טייטש ביידע מיינען משיב הרוח ומוריד הגשם, און די משנה זאגט אונז, אין שואלין את הגשמים, ס'טייטש מ'זאגט נישט משיב הרוח ומוריד הגשם, אלא סמוך לגשמים, נאר נאנט צו ווען מ'וויל טאקע ס'זאל אנהייבן רעגענען, צו נאך סוכות, איז מאן תנא ווער איז די תנא פון די משנה, אמר רבא רבי יהושע היא, דאמר משעת הנחתו, דאס איז רבי יהושע, וואס רבי יהושע זאגט דאך אז ווען הייבט מען אן משיב הרוח ומוריד הגשם שמיני עצרת, נאך סוכות, דאס איז טאקע סמוך לגשמים, ווייל סוכות וויל מען נישט זאל רעגענען, אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט ניין, אפילו תימא רבי אליעזר, שאלה לחוד והזכרה לחוד, ס'טייטש שואלין מיינט נישט מזכירין, מזכירין דאס איז משיב הרוח ומוריד הגשם, שואלין דאס איז ותן טל ומטר לברכה, און די משנה זאגט אונז, אין שואלין את הגשמים, ותן טל ומטר לברכה זאגט מען נאר סמוך לגשמים, אבער אוואדי משיב הרוח זאגט מען שוין פון אנפאנג סוכות, וואס טייטש עס שטימט אויך מיט ר' לעזער. ואיכא דאמרי, דא זאגן א אנדערע גירסא, ס'טייטש אין די גירסא האט מען געזען אז סברוה, די בני הישיבה האבן געוואלט זאגן שאלה והזכרה חדא מילתא היא, און אויף דעם האט מען געענטפערט אז ניין, אז אפילו תימא ר' לעזער איז שאלה לחוד והזכרה לחוד. לויט די צווייטע גירסא איז נישט פשט געווען אז סברוה, נאר ס'איז געגאנגען אויפן פון א שאלה, אז לימא רבי יהושע היא דאמר משעת הנחתו, און אויף דעם אמר רבא אפילו תימא רבי אליעזר שאלה לחוד והזכרה לחוד. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, רבי יהודה אומר העובר לפני התיבה, אז דער וואס גייט צו צום עמוד שמיני עצרת ביים מוסף הייבט מען אן זאגן משיב הרוח ומוריד הגשם, און ווען ענדיגט מען? די ערשטע טאג פסח, דער בעל שחרית זאגט נאך משיב הרוח, און דער בעל מוסף זאגט מער נישט משיב הרוח. פרעגט די גמרא ורמינהו, א סתירה פון די קומענדיגע משנה, ווען מיר זעען די קומענדיגע משנה אין קומענדיגע בלאט, עד מתי שואלין את הגשמים, ביז ווען זאגט מען ותן טל ומטר, ביז יעצט האט מען גערעדט פון משיב הרוח, דארט רעדט די משנה פון ותן טל ומטר, איז רבי יהודה אומר עד שיעבור הפסח, אז מען זאגט ותן טל ומטר ביז נאך פסח, רבי מאיר אומר עד שיעבור ניסן, מען זאגט ותן טל ומטר ביז סוף ניסן, יעצט לכאורה אז מען זעט דארט אין דף היי אז רבי יהודה זאגט מען זאגט ותן טל ומטר ביז נאך פסח, איז פשט גאנץ פסח זאגט מען נאך ותן טל ומטר, חול המועד זאגט מען ותן טל ומטר, איז אויב אזוי וואס איז פשט אז ביי אונזער משנה זאגט רבי יהודה אז די ערשטע טאג פסח ביי מוסף זאגט מען מער נישט משיב הרוח ומוריד הגשם? לכאורה משיב הרוח און ותן טל ומטר האבן ביידע די זעלבע דין, און אז מען זאגט דאס ביז נאך פסח זאל מען דאס אויך זאגן ביז נאך פסח, און אז מען הערט דאס אויף צו זאגן די ערשטע טאג פסח זאל מען אויך דאס אויפהערן צו זאגן, איז לכאורה א סתירה פון די צוויי משניות, אמר רב חסדא, ענטפערט רב חסדא ניין לא קשיא, כאן לשאול, כאן להזכיר, לשאול בעטן ותן טל ומטר איז אנדערש ווי מזכיר זיין ווי זאגן משיב הרוח, מישאל שאיל ואזיל, ס'טייטש ותן טל ומטר, האלט רבי יהודה אז מ'זאגט גאנץ פסח חול המועד זאגט מען ותן טל ומטר, להזכיר, ביום טוב ראשון פוסק, מה שאין כן משיב הרוח ומוריד הגשם, ענדיגט מען טאקע די ערשטע טאג שחרית איז די לעצטע מאל מ'זאגט משיב הרוח ומוריד הגשם, וואס דאס שטייט ביי אונזער משנה,

ס'טייטש כל שכן חול המועד פסח, וואס דעמאלטס זאגט מען יא ותן טל ומטר, אינו דין שיהא מזכיר, איז אוודאי דארף מען זאגן משיב הרוח, וואס טייטש עולא זאגט אז ס'איז לכאורה נישט שייך זאל זיין אזא מציאות אז מ'זאל זאגן ותן טל ומטר, מ'זאל בעטן פאר רעגן און נישט זאגן משיב הרוח, ס'איז אינגאנצן נישט מסתבר, אלא אמר עולא, און במילא זאגט טאקע עולא, תרי תנאי אליבא דרבי יהודה. ס'איז א מחלוקת תנאים אליבא דרבי יהודה, און די מחלוקת איז צווישן אונזער משנה און די קומענדיגע משנה. אונזער משנה, די תנא פון אונזער משנה, האט געהאלטן אז רבי יהודה האלט אז מען ענדיגט זאגן משיב הרוח די ערשטע טאג פסח ביי שחרית, און טאקע חול המועד זאגט מען נישט ותן טל ומטר לברכה, אלעס ענדיגט זיך די ערשטע טאג פסח, מה שאין כן די קומענדיגע משנה, האלט א תנא בשיטת רבי יהודה ניין, אז גאנץ פסח זאגט מען ותן טל ומטר, און אזוי אויך יענע תנא וועט האלטן אז גאנץ פסח זאגט מען משיב הרוח ומוריד הגשם, ווייל ביידע גייען צוזאמען. אזוי ענטפערט עולא. רב יוסף אמר, רב יוסף זאגט א אנדערע תירוץ, זאגט ער מאי עד שיעבור הפסח, דאס וואס שטייט אין די משנה אין די קומענדיגע בלאט אז רבי יהודה זאגט מ'זאגט ותן טל ומטר עד שיעבור הפסח, מיינט נישט טאקע ביז סוף פסח, נאר עד שיעבור שליח ציבור ראשון היורד ביום טוב ראשון של פסח, ס'טייטש ביידע משניות זאגן די זעלבע זאך, עד שיעבור הפסח מיינט ביז נאך שחרית די ערשטע טאג פסח, ביז דעמאלטס זאגט מען ותן טל ומטר, און דעמאלטס הערט מען אויף, ס'טייטש ס'שטימט אינגאנצן מיט אונזער משנה. אמר ליה אביי, זאגט אביי צו רב יוסף וואס? שאלה ביום טוב מי איכא, פון וואס רעדט מען דארט די קומענדיגע משנה? מען רעדט דאך פון ותן טל ומטר, איז דאך נישט שייך צו זאגן אז רבי יהודה האלט מען זאגט ותן טל ומטר ביז נאך שחרית די ערשטע טאג פסח, ווייל די ערשטע טאג פסח זאגט מען אינגאנצן נישט ותן טל ומטר ווייל מען זאגט דאך נישט ברך עלינו, ס'איז יום טוב, און ממילא זאגט אביי ס'שטימט נישט די תירוץ פון ר' יוסף, אמר ליה זאגט ר' יוסף ניין וואס איז די פראבלעם? אין שואל מתורגמן, ס'האט שוין געווען דעמאלטס א מתורגמן, די בעל דרשן דער רב פלעגט זאגן א דרשה פארן שטאט, און דער מתורגמן האט זיך אויפגעשטעלט איבערזאגן די דרשה הויעך, איז דער מתורגמן פלעגט זאגן ותן טל ומטר, האט געבעטן א תפילה אויף רעגן, און דאס פלעגט מען אויפהערן די ערשטע טאג יום טוב נאך שחרית, דאס איז די שיטה פון רבי יהודה, אפילו מען זאגט טאקע נישט ברך עלינו, אבער דער מתורגמן קען זאגן, און דער מתורגמן הערט טאקע אויף נאך שחרית. פרעגט אבער אביי, וכי מתורגמן שואל, דבר שאינו צריך לציבור? וואס מיינט דאס אז די מתורגמן זאגט ביי שחרית ותן טל ומטר? פאסט דען סתם אזוי צו זאגן ותן טל ומטר א טאג וואס מען וויל נישט קיין רעגן? פשט אזוי, גאנץ גוט, טאמער מען רעדט פון משיב הרוח, משיב הרוח בעצם וואלט מען געוואלט אויפהערן די ערשטע טאג פסח ביי מעריב, נאר אזוי ווי מען האט געשמועסט אין די ערשטע משנה אז די סיבה וואס מען הערט נישט אויף ביי מעריב איז ווייל ביי מעריב איז נישט דא קיין סאך אידן אין בית מדרש, און ממילא הערט מען נישט אויף ביי מעריב, ביי שחרית איז אויך דא א פראבלעם מיט גאל ישראל, מען שטופט עס אפ ביז מוסף, אבער זאל זיך אויפשטעלן א מתורגמן יום טוב זאגן ותן טל ומטר ווען בעצם דארף מען נישט קיין טל ומטר די ערשטע טאג פסח, דאס קען נישט זיין, אלא נאר בממילא זאגט טאקע די גמרא, מחוורתא כדעולא, בעסער מיט עולא'ס תירוץ, אז ס'איז דא א מחלוקת תנאים בשיטת רבי יהודה. רבה אמר, רבה פרובירט ענטפערן א נייע תירוץ, זאגט רבה מאי עד שיעבור הפסח, ווייסט וואס רבי יהודה זאגט דארטן קומענדיגע משנה מ'זאגט ותן טל ומטר ביז נאך פסח, מיינט נישט ביז נאך פסח, נאר עד שיעבור זמן שחיטת פסח, ביז נאך די זמן שחיטת הפסח, וואס דאס איז ערב פסח ביי חצות, פשט איז אז מען זאגט ותן טל ומטר ערב פסח ביי שחרית, ביי מנחה זאגט מען שוין נישט ותן טל ומטר, משיב הרוח זאגט מען ווייטער, משיב הרוח זאגט מען ביז די ערשטע טאג פסח אזוי ווי שטייט ביי אונזער משנה, און מען ענדיגט משיב הרוח מוסף די ערשטע טאג פסח, קומט אויס וכתחילתו כן סופו, מה תחילתו מזכיר, אף על פי שאינו שואל, וואס טייטש ווען הייבט מען אן משיב הרוח מוריד הגשם האט מען געזען, לויט רבי יהודה שמיני עצרת ביים מוסף, פשט, ותן טל ומטר הייבט מען נאך נישט אן, ווייל ס'איז דאך יום טוב, אבער משיב הרוח הייבט מען אן יום טוב, פשט משיב הרוח הייבט מען אן פאר ותן טל ומטר, און די זעלבע זאך אף סופו, מזכיר אף על פי שאינו שואל, די זעלבע זאך צום סוף, זאגט מען אויכעט משיב הרוח לענגער ווי ותן טל ומטר, ווייל אזוי ווערט יעצט געענטפערט, אז ותן טל ומטר ענדיגט מען שוין ערב יום טוב נאך שחרית, מנחה ערב יום טוב זאגט מען מער נישט ותן טל ומטר, אבער משיב הרוח זאגט מען ווייטער אין יום טוב אריין ביז נאך שחרית, ביי מוסף הערט מען הערשט אויף צו זאגן משיב הרוח ומוריד הגשם. אמר ליה אביי, זאגט אביי צו רבה, וואס עפעס? בשלמא תחילתו מזכיר, הזכרה נמי ריצוי שאלה היא, וואס טייטש גאנץ גוט אנפאנג שמיני עצרת, פארשטיי איך פארוואס מען הייבט אן מיט משיב הרוח און הערשט שפעטער זאגט מען ותן טל ומטר, ווייל קודם וויל מען דערמאנען די שבחים פון די אייבערשטער, מען איז מזכיר, מען הייבט אן מרצה זיין די רבונו של עולם, מען רעדט פון גבורות גשמים, אז די אייבערשטער איז דער וואס גיבט רעגן, און שפעטער טאקע זאגט מען ותן טל ומטר בעט מען די רעגן אליין. אבער אלא סופו, ווען עס קומט צו ענדיגן, ענדיגן זאגן ותן טל ומטר, מאי ריצוי שאלה איכא, פאסט דען אויסצושלעפן די משיב הרוח לענגער ווי די ושאין טל למטר? ס'פאסט נישט, ביים אנפאנג פאסט עס, ווייל מ'וויל קודם מרצה זיין, אבער ענדיגן שטימט נישט אזא זאך, און ממילא זאגט אביי אוודאי, טאמער מ'עט ענדיגן זאגן ערב פסח ותן טל ומטר, עט מען אויך דעמאלטס ענדיגן משיב הרוח, און ממילא ווייטער שטימט נישט די צוויי משניות, אונזער משנה מיט די משנה אין דף ה', אלא מחוורתא כדעולא, עט מען דארפן טאקע ענטפערן ווי עולא האט געענטפערט, אז ס'איז צוויי תנאים בשיטת רבי יהודה, אונזער תנא האלט לויט רבי יהודה ענדיגט מען די ערשטע טאג פסח, און די תנא פון יענע משנה האלט אז מ'ענדיגט הערשט נאך פסח. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רב אסי אמר ר' יוחנן, הלכה כר' יהודה, ס'טייטש רב אסי זאגט נאך בשם ר' יוחנן, אז די הלכה איז ווי ר' יהודה, אז ווען הייבט מען אן מעשה וריח? ביים מוסף שמיני עצרת. אמר ליה רב זירא לרב אסי, פרעגט רב זירא פון רב אסי, ומי אמר ר' יוחנן הכי, האלט דען ר' יוחנן אזוי אז די הלכה איז ווי ר' יהודה, אז מען הייבט אן משיב הרוח שמיני עצרת? והתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין דף י', בשלושה במרחשוון שואלין את הגשמים, תנא קמא האלט אז ג' חשוון הייבט מען אן ותן טל ומטר, רבן גמליאל אומר בשבעה בו, אז ז' חשון הייבט מען אן, ואמר רבי אלעזר, און רבי אלעזר זאגט אויף יענע משנה הלכה כרבן גמליאל, אז די הלכה איז רבן גמליאל אז מען הייבט אן ותן טל ומטר, ז' חשון, איז לכאורה א סתירה, ווייל דא זאגסטו הלכה ווי רבי יהודה, אז מען הייבט אן משיב הרוח, שמיני עצרת, און דארט זאגט מען הלכה ווי רבן גמליאל, אז מען הייבט אן ותן טל ומטר, ז' חשון, און לכאורה ותן טל ומטר און משיב הרוח הייבט מען אן צוזאמען, איז לכאורה א סתירה, אמר ליה, ענטפערט רב אסי, גברא אגברא קא רמית, וואס איז די סתירה? א שאלה פון רבי יוחנן אויף רבי אלעזר? רבי יוחנן זאגט הלכה כרבי יהודה, און רבי אלעזר זאגט הלכה כרבן גמליאל, ס'איז נישט קיין סתירה, איז באמת טאקע די מפרשים מוטשען זיך, וואס איז געווען די קשיא פון רבי זירא, איז דא טאקע וואס זאגן אז רבי זירא האט געהאלטן אז היות רבי אלעזר איז א תלמיד פון רבי יוחנן, וואלטן זיי לכאורה געדארפט שטימען, על כל פנים, דאס איז די תירוץ רב אסי, אז מ'קען נישט פרעגן א קשיא אויף די צוויי תנאים. איבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא, אז אוודאי קען זיין אז רבי יוחנן און רבי אלעזר שטימען, ס'טייטש די הלכה קען זיין ווי רבי יהודה, און די הלכה קען זיין ווי רבן גמליאל, נאר וואס, לא קשיא, כאן לשאול, כאן להזכיר, וואס שטעלסטו צו משיב הרוח צו ותן טל ומטר? משיב הרוח הייבט מען אן שמיני עצרת, ותן טל ומטר הייבט מען אן שפעטער ז' חשון. פרעגט די גמרא אזוי, והא אמר רבי יוחנן, במקום ששואל מזכיר, רבי יוחנן זאגט אויף א צווייטע פלאץ, אז די זעלבע צייט וואס מען הייבט אן ותן טל ומטר, הייבט מען אן משיב הרוח, ס'טייטש ס'גייט צוזאמען, איז קענסטו מיר נישט זאגן אז כאן לשאול כאן להזכיר, אזוי איז משמע די קשיא דא פון די גמרא, און אזוי טאקע לערנען רוב אחרונים, אבער פון רש"י איז משמע אז נישט דאס די קשיא, פון רש"י איז משמע אז די קשיא איז אז רבי יוחנן האט געזאגט אויף א פלאץ במקום ששואל מזכיר, וואס טייטש במקום ששואל מזכיר, פשטות מיינט עס אז מען הייבט אן ביידע צוזאמען, ס'איז טייטש דארט ווי מען הייבט אן ותן טל ומטר הייבט מען אויך אן משיב הרוח, איז ממילא פרעגט די גמרא וויאזוי קען רבי יוחנן זאגן די הלכה איז ווי רבי יהודה אז מען הייבט אן שמיני עצרת, משיב הרוח, שמיני עצרת זאגט מען דאך נישט ותן טל ומטר, און אז מען זאגט נישט ותן טל ומטר, שטימט עס נישט מיט די אנדערע מימרא פון רבי יוחנן אז במקום ששואל מזכיר, ווייל במקום ששואל מזכיר מיינט מען הייבט ביידע אן צוזאמען, שמיני עצרת קען מען נישט אנהייבן ביידע צוזאמען, אזוי איז משמע די קשיא דא פון די גמרא לויט רש"י, על כל פנים, ענטפערט די גמרא, ההוא להפסקה איתמר, וואס טייטש, וואס פרעגסטו מיר א קשיא פון רבי יוחנן, אז רבי יוחנן זאגט במקום ששואל מזכיר, ביידע צוזאמען יא, דאס איז ביים ענדיגן, מען ענדיגט ותן טל ומטר משיב הרוח צוזאמען, ווען? די ערשטע טאג פסח מען האט געשמועסט, לויט איין משנה, לויט א צווייטע משנה סוף פסח, אבער על כל פנים דאס ענדיגט מען צוזאמען, אבער אנהייבן אנהייבן קען מען אנהייבן צוויי אנדערע צייטן, איז במילא אזוי ווי מ'האט געזאגט, משיב הרוח הייבט מען אן שמיני עצרת, און ותן טל ומטר הייבט מען אן ז' חשוון. פרעגט די גמרא אזוי, להפסקה, והאמר רבי יוחנן, התחיל להזכיר מתחיל לשאול, פסק מלשאול, פוסק מלהזכיר, שטייט קלאר א צווייטע מימרא פון רבי יוחנן, אז רבי יוחנן האלט אז ביידע דארפן גיין צוזאמען, סיי ווען מ'הייבט אן, און סיי ווען מען ענדיגט, מען הייבט אן ותן טל ומטר און משיב הרוח צוזאמען, און מען ענדיגט ותן טל ומטר און משיב הרוח צוזאמען, און אויב אזוי איז צוריק שווער, ווענדט זיך לויט די אחרונים איז צוריק שווער, אז דא זאגט ר' יוחנן אז מען הייבט אן משיב הרוח שמיני עצרת, און דא זאגט ר' אלעזר אז מען הייבט אן ותן טל ומטר ז' חשון, און לכאורה שטימט עס נישט אויב מען דארף ביידע אנהייבן צוזאמען, און לויט ווי רש"י לערנט איז שווער, א וויאזוי קען רבי יוחנן זאגן הלכה ווי רבי יהודה אז מען הייבט אן משיב הרוח שמיני עצרת, שמיני עצרת קען מען דאך נישט זאגן ותן טל ומטר, און ממילא וועט מען נישט קענען אנהייבן משיב הרוח ותן טל ומטר צוזאמען, אלא נאר במילא זאגט די גמרא לא קשיא, הא לן הא להו, ס'ווענדט זיך בני בבל צו בני ארץ ישראל. וואס טייטש בני בבל? וואס בני בבל פלעגן האלטן די פירות אינדרויסן אויף די פעלד א לאנגע צייט גאנץ תשרי זענען די פירות געווען אינדרויסן, און ממילא זיי האבן נישט געקענט שמיני עצרת אנהייבן בעטן פאר רעגן, ווייל ס'וואלט קאליע געלייגט די פירות, און במילא טאקע די בני בבל הייבן אן משיב הרוח און ותן טל ומטר ז' חשון, טאקע ביידע צוזאמען, אזוי ווי רבי יוחנן האט געזאגט, התחיל להזכיר מתחיל לשאול, פסק מלשאול פוסק מלהזכיר, אלעמאל במקום ששואל מזכיר ביידע צוזאמען, און טאקע ביידע ז' חשון, אזוי ווי רבי אלעזר האט געזאגט, מה שאין כן די בני ארץ ישראל וואס זייער פירות זענען שוין געווען אין שטוב תשרי, ביי זיי האט שוין געקענט רעגענען סוף סוכות, און זיי האבן טאקע שוין אנגעהויבן צו בעטן משיב הרוח שמיני עצרת, אזוי ווי רבי יוחנן האט געזאגט הלכה כרבי יהודה, דאס איז פאר די בני ארץ ישראל, פרעגט אבער די גמרא, מאי שנא לדידן דאית לן פירי בדברא, פארוואס טאקע פאר אונז די בני בבל שטופט מען אלעס אפ ביז ז' חשון, ווייל ביז ז' חשון נאך דא פירות אויפן פעלד, מילא וויל מען נישט קיין רעגן ביז ז' חשון, לדידהו נמי, אית להו עולי רגלים, לכאורה די בני ארץ ישראל האבן אויך עולי רגלים וואס דארפן נאך אהיים גיין, און ווי אזוי הייבט מען אן בעטן גראד שמיני עצרת פאר רעגן? ענטפערט די גמרא, כי קאמר רבי יוחנן, בזמן שאין בית המקדש קיים, ס'טייטש אוודאי, דאס אין ארץ ישראל הייבט מען אן שמיני עצרת איז נאר נאכן חורבן הבית, וואס שוין נישט דא קיין עולי רגלים וואס דארפן אהיים גיין, קען מען שוין שמיני עצרת בעטן פאר רעגן, זאגט די גמרא, השתא דאתית להכי, אז מען זאגט שוין אזוי, איז קען מען שוין זאגן הא והא לדידהו, אז ביידע גייען צו בני ארץ ישראל, ס'טייטש סיי רבי יוחנן סיי רבי אלעזר, ביידע האבן געוואוינט אין ארץ ישראל, מילא ביידע רעדן נישט צו בני בבל, ולא קשיא, כאן בזמן שבית המקדש קיים, כאן בזמן שאין בית המקדש קיים, ס'טייטש מ'דארף שוין נישט צוקומען צו בני בבל, מ'קען זאגן אז דאס וואס מ'האט געזען ר' אלעזר זאגט הלכה ווי ר' גמליאל מ'הייבט אן ז' חשון, דאס רעדט זיך בזמן שבית המקדש קיים וואס די עולי רגלים דארפן נאך אהיים גיין, און במילא שטופט מען אלעס אפ ביז ז' חשון, מה שאין כן דאס מ'האט געזען ר' יוחנן האט געזאגט הלכה איז כר' יהודה, אז שמיני עצרת האט מען שוין אנגעהויבן, דאס רעדט זיך נאכן חרבן הבית, וואס אין ארץ ישראל די פירות זענען שוין אינעווייניג, עולי רגלים איז מער נישט דא, הייבט מען שוין אן זאגן משיב הרוח שמיני עצרת. פרעגט יעצט די גמרא, ואנן, דאית לן תרי יומי היכי עבדינן, וואס טייטש ביי אונז אז מען האלט מיר אין חוץ לארץ אין גלות צוויי טעג שמיני עצרת, שמיני עצרת מיט שמחת תורה, איז ווען הייבט מען אן זאגן משיב הרוח מוריד הגשם די ערשטע טאג צו די צווייטע טאג? אמר רב, זאגט רב, מתחיל במוספין, וואס טייטש מען הייבט אן מוסף די ערשטע טאג, ווייל ס'קען זיין די ערשטע טאג דאס איז די אמת'ע טאג, הייבט מען דעמאלטס אן משיב הרוח, ופוסק במנחה, ווען ס'קומט צו מנחה הערט מען אויף, מ'זאגט מער נישט משיב הרוח, פארוואס? ווייל ס'קען זיין ס'איז נאך נישט שמיני עצרת, ס'קען זיין ערשט מארגן איז די אמת'ע טאג, און מילא מנחה זאגט מען נישט, און די זעלבע זאך ערבית ושחרית זאגט מען אויך נישט, וחוזר במוספין, און ערשט די נעקסטע טאג די צווייטע טאג יום טוב שמחת תורה מוסף זאגט מען נאכאמאל משיב הרוח, אמר להו שמואל, האט שמואל געזאגט, פוקו ואמרו ליה לאבא, גייט זאגט צו מיין חבר, צו אבא צו רב, אז אחר שעשיתו קודש תעשהו חול, קענסט דען אזוי טון, נאכדעם וואס דו האסט קובע געווען ביים מוסף אז ס'איז בעצם שמיני עצרת, האסטו אנגעהויבן ביים מוסף זאגן משיב הרוח, הערסט אויף ביי מנחה? אלא אמר שמואל אבער זאגט טאקע שמואל קענסטו אזוי נישט טון, קענסט נישט צוטיילן די טאג, נאר מתחיל במוספין ובמנחה, ס'טייטש סיי ביי מוסף סיי ביי מנחה זאגט מען משיב הרוח, פארוואס? ווייל מ'האט זיך שוין געפירט מיט די טאג הייליג, מ'האט זיך שוין געפירט די טאג שמיני עצרת'דיג, פירט מען זיך א גאנצע טאג שמיני עצרת'דיג, יעצט קומט צו מעריב, ס'קומט צו די נעקסטע טאג, צו שמחת תורה, צום צווייטן טאג, איז ופוסק ערבית ושחרית, הערט מען שוין צוריק אויף, ס'איז א נייע טאג, קען מען צוריק אויפהערן, מען זאגט מער נישט משיב הרוח, וחוזר ומתחיל במוספין, און טאקע צווייטן טאג ביים מוסף הייבט מען אן נאכאמאל. רבא אמר, רבא קריגט זיך, און רבא זאגט כיוון שהתחיל, שוב אינו פוסק, מען הייבט אן משיב הרוח, הערט מען מער נישט אויף, מילא מען הייבט אן די ערשטע טאג, און פון דארטן ווייטער זאגט מען משיב הרוח וכן אמר רב ששת, כיוון שהתחיל שוב אינו פוסק, זאגט די גמרא, ואף רב הדר ביה, רב האט אויך צוריקגעצויגן, און רב האט אויך געהאלטן ווי רבא האט יעצט געזאגט, דאמר רב חננאל אמר רב, מונה עשרים ואחד יום, כדרך שמונה עשרה ימים מראש השנה עד יום הכיפורים, מען ציילט איין און צוואנציג טאג, אזוי ווי מען ציילט צען טאג פון ראש השנה ביז יום כיפור, ס'טייטש, ווען האלט מען יום כיפור אין חוץ לארץ אין גלות, האלט מען נאר איין טאג, קיינער האלט נישט צוויי טאג, ווען איז די איין טאג? מען הייבט אן ציילן פון די ערשטע טאג ראש השנה צען טאג, נישט פון די צווייטע טאג ראש השנה, פון די ערשטע טאג, ווייל די ערשטע טאג דאס איז די אמת'ע טאג, ווייל על פי רוב איז די ערשטע טאג טאקע געווען די אמת'ע טאג, ווייל אלול איז געווען א חסר, און במילא מען ציילט צען טאג פון די ערשטע טאג ראש השנה, און דעמאלטס איז יום כיפור חוץ לארץ, די זעלבע זאך מען ציילט איין און צוואנציג טאג פון די ערשטע טאג ראש השנה, דעמאלטס איז שמיני עצרת, ומתחיל, דעמאלטס הייבט מען אן משיב הרוח, וכיוון שהתחיל, שוב אינו פוסק, און אז מען הייבט אן, איז מען מער נישט פוסק, ס'טייטש די ערשטע טאג פון דארט און ווייטער, זאגט מען משיב הרוח, והלכתא, און אזוי טאקע די הלכה, כיוון שהתחיל, שוב אינו פוסק.